היינט ביינאכט גיין מיר ווייטער. וואס איז ווען א מענטש קומט אויף יענע וועלט נאך הונדערט און צוואַנציק קומט אויף יענע וועלט, און ער קומט פאר בית דין של מעלה, מען גייט אים פרעגן, וואס גייט מען אים פרעגן? אזוי האט איינער געפרעגט ר' אביגדור, וואס גייט מען אים פרעגן? ווען ער קומט אויף יענע וועלט, וואס גייט מען אים פרעגן? זאגט ר' אביגדור איך ווייס נישט, איך בין נישט געווען דארט און איך ווייס נישט, איך קען דיך נישט ענטפערן וואס מען גייט אים פרעגן, אבער ס'איז דא אפאר זאכן וואס חזל זאגן אונז וואס מען גייט אים פרעגן, איינע פון די זאכן איז, וואס דארף א מענטש טון, אבער אויף יענע וועלט דארף מען דיך פרעגן נשאת ונתת באמונה צו דו האסט ערליך געהאנדלט. צו דו האסט ערליך געהאנדלט אויף די וועלט, ביסט געווען אין ביזנעס, האסט געהאט א ביזנעס, האסטו ערליך געהאנדלט. וואס הייסט ערליך געהאנדלט? האסט געביסט נישט נישט דאס זאגט אזוי, נישט זאכן וואס דו מיינסט מיינט ערליך, וואס די שלחן ערוך מיינט ערליך, וואס מיינט למשל דו ביסט א בוק ביינדער, האסטו גענומען גלו און האסט צוגעקלעבט יעדע בלאט, האסטו געמאכט זיכער אז יעדע בלאט איז גוט און שיין געקלעבט. אדער האסטו געמאכט נע אקעי דאס מאכט עניוועי נישט קיין חילוק קיינער זעהט עס נישט, איך מאך טויזענטער ספרים אלע זענען גוט אקעי די איין פעידזש איז נישט גוט, זאלסטו וויסן אויף די איין פעידזש דארף מען דיך פרעגן ר' איד די געדענקסט ווען די האסט געבוקט ווען די האסט געווען די ביסט געווען א בוק ביינדער יא? זאגסטו יא אוודאי ווייסט וויפיל ספרים איך האב געבינדן פאר שילן? פשי זייער שיין פון דיך, אבער די געדענקסט ווען די האסט געמאכט די גמרא אין גיטין דף כ האסטו עס נישט גוט געקלעבט? פארוואס האסטו עס נישט גוט געקלעבט? יענער האט דיך געצאלט, יענער האט דיך געצאלט אז דו זאלסט מאכן א גוטן דזשאב, פארוואס האסטו עס נישט געטון? א איד וועט מוזן געבן דין וחשבון. וועסט זאגן יא אבער איך האב קוק איך בין געווען א ערליכע איד, איך האב געלייגט תפילין, איך האב געהאט א כשר'ע קאך, איך האב געהאט אכטונג געגעבן מילכיגס מיט פליישיגס, און איך האב זייער גוט. מען וועט זאגן יא, ביסט גערעכט, זייער חשוב און וואויל, אבער. אבער ניין, נשאת ונתת באמונה, האסטו דיך ערליך אויפגעפירט, האסטו ערליך געפירט דיין געלט זאכן, ביסטו שולדיג פאר אנדערע מענטשן, ביסטו נישט שולדיג פאר אנדערע מענטשן, האסטו געהאלטן דיין פראמיס, האסט צוגעזאגט א זאך פאר מענטשן, האסט עס טאקע געהאלטן, אדער ניין, האסט עס נישט געהאלטן, אדער מען האט געטוישט אביסל, אדער עה, דאס יענער גייט עניוועי נישט כאפן, ניין, האסטו זיך ערליך געהאנדלט. זאגט א איד, יעדע ביזנעס איז דא אלע, יעדע ביז, כ'ווייס נישט, יעדע זאך איז דא אנדערע, מ'דארף טראכטן ווי יעדע זאך, מ'זאגט עפעס צו פאר צווייטן דארף מען עס טון, מ'דארף עס מקיים זיין, וואס מען דארף ערליך האנדלן מיט געלט, וויפיל מען פארלאנגט פרייזן פון יעדע איינעם, צו יעדע זאך מוז זיין ערליך, ס'איז א, ס'איז אסאך מער קאמפליקעטעד ווי צו פירן א ערליכע ביזנעס, ווי צו פירן א ערליכע קאך. ווייל א מענטש וואס פירט א ערליכע ביזנעס און ער פירט נישט קיין ערליכע קאך, זאגט דעם באשעפער אקעי דו ביסט א ארדענטליכע איטאליענער, דער גוי איז אויך א ערליכע גוי, אקעי ביסטו אויך א ערליכע גוי, סאו אוודאי דו מוזט פירן א אידישע קאך צו ווייזן אז איך בין א אידיש קינד, צו ווייזן פארן באשעפער טאטע דו ביסט מיין קינד, דיינע מצוות זענען מיר וויכטיג, דיינע הלכות זענען מיר וויכטיג, יעדע קליינע מנהג איז מיר וויכטיג. און איך פיר אויך מיין ביזנעס אזוי ווייז איך פאר די אייבערשטער יעדע מינוט וואס איך טו איז יעדע זאך א חסד וואס איך טו, אזוי ווען א מענטש ווען א מענטש ארבעט אפילו א מענטש גייט ארבעטן אבער ער טוט עס מיט די ערליכקייט ס'איז ער טראכט איך גיי יעצט מאכן פרנסה איך זאל האבן געלט פאר מיינע קינדער צו האבן גיין אין חדר איך זאל קענען קויפן קליידער מען זאל קענען מאכן א שיינע בר מצוה פאר שלומי מען זאל קענען קויפן זיין תפילין ווי מען האט היינט באקומען הערליכע שיינע תפילין פאר שלומי. דאס איז אלעס געלט וואס מען דארף האבן, סאו א מענטש גייט ארבעטן, גייט ארבעטן, אה איך גיי ארבעטן ווייל איך וויל מאכן נאך און נאך געלט, זאגט דאך דער אייבערשטער שאד, וויי יו וועיסטינג יור טיים, גיי זיצן לערנען, אבער א איד וואס גייט און ער ארבעט, און ער זאגט איך גיי ארבעטן פארוואס? ווייל איך וויל אויפהאדווען מיין משפחה, איך וויל האבן קינדער, איך וויל האבן א שטוב וואס איז לעבעדיג אינדערהיים, איך וויל האבן א שטוב וואס קינדער וואס קומען וואס גייען, מיט קינדער, מיט אייניקלעך, און ס'טוט זיך און די קינדער מאכן א רעש, איך דארף נישט האבן א הויז וואס איז ליידיג און אלעס איז מסודר און עוועריטינג איז טיידי און ס'נאר דא צוויי דריי קינדערלעך אינדערהיים,

ער האט געארבעט צו אויפצוהאדעווען זיין לעכטיגע אידישע שטוב, צו ברענגען מער קינדערלעך אויף די וועלט, צו ברענגען מער תורה אויף די וועלט, יעדע הלכה איז אים געווען וויכטיג, יעדע מנהג איז אים געווען וויכטיג, דאס אלעס עס קומט א איד פארן בית דין של מעלה און זאגט אה קוק דא קומט א ערליכע איד, דא קומט א איד וואס האט אויסגענוצט זיינע טעג. נאך א זאך וואס איז זייער וויכטיג וועט מען דיך פרעגן קבעת עתים בתורה? וואס מיינט דאס? האסטו קובע געווען א צייט צו לערנען? האסטו גענומען יעדן טאג אפאר מינוט אדער אפאר שעות אדער אפאר וואס יעדער מענטש לפי זיין מדריגה האסטו גענומען צייט צו זיצן און לערנען? דאס גיי איך טון יעדן טאג, איי דאנט קעיר צו ס'רעגענט, איי דאנט קעיר צו ס'שנייט, איי דאנט קעיר צו איך מאך בר מצוה, איי דאנט קעיר צו איך מאך חתונה, עס איי דאנט קעיר צו איך גיי צו א פאר אוועק, צו איך גיי אויף האלידעיס, דאס טו איך יעדן טאג, איך זיץ און לערן, קען זיין פאר פינף מינוט, קען זיין פאר צען מינוט, קען זיין פאר האלבע שעה, קען זיין פאר א שעה, קען זיין פאר פינף שעה, קען זיין פאר פינף מינוט, קען זיין פאר צוויי מינוט, אבער דאס טו איך יעדן טאג, חק ולא יעבור, איך גיי דאס קיינמאל נישט פארפאסן, האסט פארשטאנען יענקי? דאס גייט מען מיך פרעגן, וואס דו ביסט געווען אויף דער וועלט און יעדן טאג קבעת עתים בתורה, יעדן טאג האסטו געעפנט א ספר, איי דאנט קער וואו און וואס און ווען, וועסט קומען צום אייבערשטער, יא, איך האב יעדן טאג געלערנט, איך האב מיך נישט געלאזט שטערן, דאס האב איך געטון יעדן טאג, פארשטייט זיך מען הייבט אן מיט אביסל, און מען לייגט צו נאך אביסל, און נאך אביסל, און נאך אביסל, ביז ס'קומט, מען קוקט צוריק, קוק איך האב אנגעהויבן נאר מיט איין מינוט. קוק ווי איך שטיי היינט, היינט זיץ איך און לערן איך א שעה, א צוויי שעה, א דריי שעה, נישט קיין חילוק יעדער לפי זיין מדריגה, אבער ער קומט אויף יענע פעלט און ער קומט אויף יענע וועלט און ער קומט נישט מיט זיין לאנגע בעקעשע, ער קומט נישט מיט זיין לאנגע ווייסע בארד מיט די לאנגע פאות, ער קומט נישט מיט די סטראקעס און ער קומט נישט מיט זיינע אלע סאמעט מיט זיין רעזשוואלקע און מיט זיין פעלץ אויפן מאנטל, ער קומט ווי א ערליכע פשוטע איד, און דער אייבערשטער זאגט אים, אה! דאס איז א ערליך חשוב'ער איד, ער האט אויסגענוצט זיין צייט, ער האט געהאלטן מיינע הלכות, ער האט געהאלטן מיינע מנהגים, יעדן טאג האט ער געטראכט פון מיך, יעדן טאג האט ער מיך געלויבט, יעדע זאך וואס איך האב אים געגעבן האט ער עפרישיעטעד. דאס איז א ערליכע ערליכע איד, און אים פארשטייט זיך דארף מען געבן א הערליכע שיינע פלאץ צו גן עדן, און דאס איז וואס אונז בעטן יעדן טאג, די אייבערשטער זאל אונז געבן טאקע דאס כח, די סייעתא דשמיא, און דאס שכל אויסצונוצן די צייט, אזוי ווי מ'האט געשמועסט, מען גייט אריין אין בית האבל, אויף איינמאל כאפט מען אוי, יענער איז געשטארבן, אוי, יענער איז געשטארבן, איך? ניין, איך וועל קיינמאל נישט שטארבן, וועסט זיך נישט איינרעדן דו גייסט קיינמאל נישט שטארבן, וועסט זיך נישט איינרעדן דו גייסט נישט שטארבן ווייל דו גייסט יא שטארבן, יעדער מענטש גייט שטארבן, מען דארף נישט טראכטן אזוי גאנצע צייט, מען קען נישט טראכטן אזוי ביקאוז יו גאנא געט ווערי דיפרעסט, אוי כ'גיי שטארבן אוי כ'גיי שטארבן, ניין, פארקערט, לאזט אריינכאפן, לאזט אריינכאפן, קוק וואס דער אייבערשטער געבט מיר, קוק וואס פאר שיינע וועלט דער אייבערשטער האט מיך געגעבן, קוק וואס פאר געשמאקע תורה מ'האט מיר געגעבן, קוק וואס פאר געשמאקע מנהגים, הלכות. שיינע זאכן, קוק ווי שיין אידישקייט איז, און איך האב די זכי', איך בין א איד, איך בין א שטאלצע איד, איך גיי נישט נאר זיין א ערליכע מענטש, ווייל א ערליכע מענטש איז אויך דער ענגלישע גוי וואס קען זיין א ערליכע מענטש, און ער פאפט נישט יענעם, עס קען זיין אויך ערליכע איטאליענער קענען זיין, עס קען זיין ערליכע שווייצער, איך בין א ערליכע איד, איך טוה עס נישט ווייל איך וויל זיין, נישט ווייל איך בין ביי נעטשער ערליך, נאר איך טוה עס, פארוואס? ווייל אזוי האט מיך דער אייבערשטער געהייסן, ווייל איך טוה די רצון הבורא, א מענטש וואס טוט די רצון הבורא קומט זייער זייער ווייט, יעצט ווינטש איך ענק א זיסע גוטע נאכט, שלאפט געזונטהייט, שטייטס אויף געזונטהייט.